בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים, דף ס' בית. מ'הייבמיר אן דף ס' בית עמוד א', אינמיטן די עמוד, אמר ליה מר זוטרא בריה דרב מרי לרבינא, איז אזוי, איידער מ'הייבט אן די היינטיגע גמרא, עמיר איבער'חזר'ן די ברייתא וואס מ'האט נעכטן געזען אז רבה האט געברענגט, האמיר געזען, דף ס' א' עמוד בית, רבה האט געברענגט א ברייתא אזוי, דתניא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא שטעלט זיך דארט, וואס איז די דין טאמער דער וואס שעכט די קרבן פסח האט אינזינען אז סיי ערלים און סיי גע'מל'עטע אידן ביידע עלן עסן פון דעם קרבן פסח, און די שאלה איז צו אזא סארט קרבן פסח איז כשר אדער פסול, האט די ברייתא אנגעהויבן צו זאגן צדדים לכאן און צדדים לכאן, קודם זאגט די ברייתא אזוי, ודין הוא, הואיל וערלה פוסלת וטומאה פוסלת, היות וואס סיי א מחשבה אז ערלים עלן עסן פון דעם, און סיי א מחשבה אז טמא'נע מענטשן וועלן עסן פון דעם, ביידע פסל'ען דאך די קרבן פסח, און במילא אזוי ווי ביי טמא'נע מענטשן געפינט מען אז ווען די שוחט האט אין זינען אז סיי טמאים און סיי טהורים וועלן עסן ביי אזא ציור איז די קרבן פסח כשר, איז די זעלבע זאך וועט זיין ביי ערלים אז טאמער די שוחט האט אין זינען אז סיי ערלים און סיי גע'מל'עטע אידן ביידע עלן עסן פונעם קרבן פסח איז אויך כשר. יעצט אונז האבן שוין נעכטן אויסגערעדט אז בעצם דער גאנצער צושטעל דא פון די ברייתא איז שווער ווייל די ברייתא נעמט אן מיט אזא פשטות אז אזוי ווי ביי טמא'נע מענטשן ווען מען שעכט פאר טמא'נע מיט טהור'ע איז כשר די זעלבע זאך ערלים מיט גע'מל'עטע איז אויך כשר ווי נעמסטו אז ווען מען שעכט פאר טמא'נע מענטשן מיט טהור'ע מענטשן איז טהור מ'האט אין ערגעץ נישט געזען אזא זאך, און די גמרא היינט גייט זיך טאקע אנהייבן מיט די קשיא, אבער על כל פנים, די ברייתא האט געוואלט צושטעלן ערלים צו טמאים, אז אזוי ווי ביי טמאים וואס איז אויסגעמישט איז כשר, די זעלבע זאך ביי ערלים וואס איז אויסגעמישט איז אויכעט כשר, האט די גמרא געזאגט, אפשר אבער ניין, או כלך לדרך זו, הואיל וערלה פוסלת וזמן פוסל, ס'טייטש אפשר קען מען צושטעלן ערלים צו זמן, אז א מחשבת חוץ לזמנו, א מחשבה פון פיגל, איז אפילו אז ס'איז אויסגעמישט, ס'טייטש אפילו מען האט אינזינען א כזית זאל זיין פיגל, און א כזית זאל נישט זיין פיגל, איז די גאנצע זאך פיגל, איז די זעלבע זאך דא, א רעלם, אפילו ווען ס'איז אויסגעמישט, אז טייל ערלים און טייל גע'מל'עטע ביידע וועלן עסן, זאל יא זיין פסול. ממילא צו וועם גלייכט מען עס צו? צו גלייכט מען עס צו צו טמאים און ממילא איז עס כשר, אדער אפשר גלייכט מען עס צו צו פיגל און ממילא איז עס טמא, זאגט די ברייתא, נראה למי דומה, לאמיר זען צו וועם די ערלים זענען דומה, הייבט אן די ברייתא מיט דעם אז ערלים זענען לכאורה מער דומה צו טמא'נע מענטשן ווי איידער צו פיגל, פארוואס? ווייל סיי א מחשבת ערלים און א מחשבת טמאים איז נאר דא ביי קרבן פסח, טאמער מען שעכט סתם א קרבן מיט א מחשבה אז ערלים אדער טמאים זאלן עסן פון דעם איז עס נאך כשר, נאר ביי קרבן פסח איז דא דער פסול פון שלא לאוכליו, מה שאין כן דער פסול פון פיגל איז דא ביי אלע קרבנות, און במילא איז מער דומה ערלים צו טמאים, איז אזוי זאגט די ברייתא אויף איין צד, פון די צווייטע זייט זאגט די ברייתא אפשר ניין, אפשר איז ערלים מער דומה צו פיגול, ווייל סיי ערלים און סיי פיגול איז קיינמאל נישט הותרה מכללו, וואס טייטש ס'איז נישט דא א אופן וואס א ערל זאל קענען עסן פון א קרבן, און ס'איז נישט דא א אופן וואס פיגול זאל זיין מותר, מה שאין כן, ביי טומאה איז יא דא טומאה הותרה בציבור, און ממילא ווייסט מען נישט צו וועם מ'זאל פארגלייכן די ערלים, פירט טאקע די ברייתא אויס תלמוד לומר זאת, אז פון זאת לערנט מען ארויס וואס איז די דין דא, און מ'האט נעכטן געזען די גאנצע סוגיא. זאגט אונז די גמרא אזוי, אמר ליה מר זוטרא בריה דרב מרי לרבינא, האט מר זוטרא בריה דרב מרי געזאגט צו רבינא, קתני, אונז האבן געלערנט אין די ברייתא, הואיל וערלה פוסלת וטומאה פוסלת, די ערשטע זאך האט די ברייתא געוואלט צושטעלן ערלה צו טומאה, אז מה טומאה לא עשה בה מקצת טומאה ככל הטומאה, אזוי ווי טומאה וואס איז אויסגעמישט ס'איז דא סיי טמאים און סיי טהורים איז כשר, אף ערלה לא עשה מקצת ערלה ככל הערלה, די זעלבע זאך ביי ערלה, איז ווען ס'איז אויסגעמישט, זאל מען אויך זאגן אז די קרבן פסח איז כשר, שטעלט זיך יעצט מר זוטרא בריה דרב מרי, זאגט ער, היכי דמי, וואסערע סארט טומאה רעדט זיך דא, אילימא בטומאת גברי, עסט מען וועלן זאגן אז די ברייתא זאגט אז אזוי ווי ביי טומאה, וואס טמא'נע מענטשן, ווען איינער האט אינזין ער שעכט א קרבן פסח פאר טמא'נע מיט טהור'ע מענטשן, איז ביי אזא ציור איז כשר די זעלבע זאך ערלים זאגט אבער מר זוטרא ומאי לא עשה בה מקצת טומאה ככל הטומאה ווי זעהן מיר אזא זאך אז ווען מען שעכט פאר גע אויסגעמישט טמאים מיט טהורים ווער זאגט ביי אזא ציור טאקע כשר דאי איכא ארבעה וחמשה גברי טמאים וארבעה וחמשה גברי טהורין לא פסלי להו טמאים לטהורין טאמער עסט מען זאגן אז פארשטייט זיך ס'איז אזוי די דין ווייל ווען ס'איז אויסגעמישט טמאים מיט טהורין איז ביי אזא ציור איז כאילו מען האט עס גע'שחט'ן פאר די טהורים און ממילא איז עס כשר, אבער גבי ערלה נמי הא לא פסלי, ביי ערלה זעה איך אויך בעצם א משנה דתנן וואס די משנה זאגט למולין ולערלים כשר אז ווען מען שעכט אויסגעמישט פאר ערלים און גע'מל'עטע איז כשר, מאי שנא טומאה דפשיטא ליה ומאי שנא ערלה דמספקא ליה, ס'טייטש אויב די גאנצע מקור איז א משנה, די משנה זאגט די זעלבע דין פאר ביידע, אז ווען מען שעכט פאר גע'מל'עטע און פאר ערלים איז כשר, און ווען מען שעכט פאר טמא'נע מיט טהור'ע איז כשר, וואס עפעס האסטו פארשטאנען מיט אזא פשטות אז אזוי ווי ביי טמא'נע מענטשן ווען מ'שעכט אויסגעמישט טמא'נע מיט טהור'ע איז כשר די זעלבע זאך ערלים וואס איז דאס מער פשוט פון דעם אלא נאר און במילא מחמת די קשיא זאגט מר זוטרא מוז מען אוודאי זאגן אז די ברייתא רעדט זיך בטומאת בשר אז די פלייש איז טמא וואס טייטש אזוי ומאי לא עשה בה מקצת טומאה ככל טומאה דאילו איטמי חד מאברים האי דאיטמי שרפינן ליה ואידך אכלינן ליה וואס טייטש די ברייתא זאגט אונז אזוי ווי ביי טומאה נישט ווי מ'האט געלערנט ביז יעצט אז ביי טומאה ווען איינער שעכט פאר טמא'נע מענטשן מיט טהור'ע מענטשן איז די קרבן פסח כשר, ממילא פון דארט וועט מען ארויסלערנען, ווייל דארט טאקע פון ווי נעם איך אן מיט אזא פשטות אז אזוי איז די דין? נאר וואס דען? די ברייתא זאגט אז אזוי ווי ווען איינער שעכט א קרבן און טייל פון די אברים זענען טמא און טייל פון די אברים זענען טהור, מיינט נאכנישט אז מען טאר נישט עסן די טהור'ע חלקים, די טמא'נע אברים וועט מען דארפן ארויסווארפן אבער די טהור העט מען קענען עסן, און די זעלבע זאך ביי ערלה, ווען מען שעכט פאר ערלים און פאר מענטשן וואס זענען גע'מל'עט, איז אויך ווען ס'איז אויסגעמישט אויף אזא אופן איז די קרבן פסח כשר, אבער זאגט די גמרא אויב אזוי במאי אוקימתא, קומט אויס דו זעצט איין די ברייתא בטומאת בשר, אז מען רעדט נישט דא פון טומאת גברא, מען רעדט נישט דא פון טמא'נע מענטשן מיט טהור'ע מענטשן, נאר מען רעדט פון טמא'נע פלייש, טמא'נע פלייש מיט טהור'ע פלייש, אויב אזוי אימא סיפא, זיי מיר מסביר די סיפא פון די ברייתא, די ברייתא האט געזאגט, דנן דבר שאינו נוהג בכל הזבחים, מדבר שאינו נוהג בכל הזבחים, ואל יוכיח זמן שנוהג בכל הזבחים, וואס טייטש איידער זאל מען צושטעלן ערלה צו טומאה, וואס דאס איז נישט דא נאר ביי קרבן פסח, מה שאין כן פיגול וואס איז דא ביי אלע קרבנות, אבער דא ביי דעם זאגט די גמרא וואסערע טומאה רעדט מען דא, אי נימא טומאת בשר, אמאי אינו נוהג בכל הזבחים, טומאת בשר די דין אז ווען ס'איז אויסגעמישט טמא'נע אברים און טהור אברים אז מ'מעג עסן די טהור אברים, דאס איז אוודאי יא דא ביי אלע קרבנות, אלא נאר מוז מען זאגן אז ביי די חלק פון די ברייתא שטייט דא טומאה, רעדט זיך אוודאי בטומאת גברא, און ממילא וועט מען מסביר זיין די חלק פון די ברייתא אזוי ומאי אינו נוהג בכל הזבחים, וואס טייטש די טומאת גברא איז נישט דא ביי אנדערע קרבנות, ווייל דאילו בכל הזבחים ערל וטמא משלחין קרבנותיהם, ווייל ביי אלע אנדערע קרבנות קען א ערל און קען א טמא'נער מענטש שעכטן זייער קרבן, נישט דא קיין פסול אז א ערל אדער א טמא'נער זאל שיקן א קרבן אין בית המקדש, ואילו בפסח מה שאין כן א קרבן פסח, ערל וטמא אין משלחין פסחיהן, א ערל און א טמא קען נישט שיקן א קרבן פסח אין בית המקדש טייטש טאמער מע האט אינזינען צו שעכטן א קרבן פסח פאר א ערל אדער א טמא איז די קרבן פסח פסול איז די דין איז נאר דא ביי קרבן פסח נישט ביי אנדערע קרבנות אבער דאס איז א דין פון טומאת גברא דאס איז נישט קיין דין פון טומאת בשר און ממילא שטעלט זיך די קשיא, רישא בטומאת בשר, וסיפא בטומאת גברא, קען מען דען אזוי זאגן אז די רישא פון די ברייתא רעדט זיך בטומאת בשר, און די סיפא בטומאת גברא? אמר ליה, ענפערט רבינא, אין, שם טומאה קא פריך, מען פרעגט פון די נאמען טומאה, וואס טייטש אז אין די רישא האט די ברייתא געוואלט וויסן צו מען קען צושטעלן ערלה צו די נאמען טומאה, אדער ערלה צו די נאמען פיגול, און דארט רעדט מען פון טומאת בשר, אז אזוי ווי ביי בשר, ווען ס'איז אויסגעמישט טמא'נע אברים מיט טהור'ע אברים מעג מען עסן די טהור'ע אברים, איז די זעלבע זאך זיין ביי ערלה, ווען ס'איז אויסגעמישט א כוונה אויף ערלים און גע'מל'טע, זאל אויך זיין כשר, און אויף דעם אין די סיפא פון די ברייתא שטייט אויך, אז ענדערש זאל איך צושטעלן ערלה צו טומאה צו די נאמען טומאה, און דא רעדט מען פון טומאת גברא, אז סיי ערלה און סיי טומאת גברא איז נאר שייך ביי קרבן פסח, און ממילא די רישא רעדט זיך פון טומאת בשר און סיפא פון טומאת גברא, אבער פון דעסטוועגן די ברייתא שטימט ווייל מ'רעדט דא פון די זעלבע זאך וואס הייסט טומאה. ואיבעית אימא, א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא, סיפא נמי בטומאת בשר, די סיפא רעדט זיך אויך טומאת בשר, איי ומאי אינו נוהג בכל הזבחים, די דין אז ווען ס'איז אויסגעמישט טמא'נע אברים מיט טהור'ע אברים איז דאך דא ביי אלע קרבנות, זאגט די גמרא ניין, ווייל דאילו בכל הזבחים, בין שנטמא חלב ובשר קיים, בין שנטמא בשר וחלב קיים, זורק את הדם, ביי אלע קרבנות איז די דין איז, טאמער די חלב וואס גייט אויפן מזבח און די פלייש וואס גייט צום באלעבאס ביידע זענען טמא געווארן, טאר מען נישט שפריצן די בלוט, אבער טאמער נאר איינס פון זיי איז טמא געווארן, מעג מען נאך אלץ שפריצן די בלוט אויפן מזבח, אזוי לערנט ר' יהושע זאגט רשי. ואילו בפסח, אבער ביי קרבן פסח. איז נטמא חלב ובשר קיים זורק את הדם, נטמא בשר וחלב קיים אינו זורק את הדם, ביי קרבן פסח טאמער די פלייש איז טמא געווארן אפילו די חלב איז נישט טמא געווארן טאר מען מער נישט שפריצן די בלוט, און ממילא לויט דעם קען מען שוין אויך פארענטפערן אז דאס זאגט די ברייתא אז ענדערש זאל איך צושטעלן ערלה צו טומאת בשר, ווייל דער דין פון טומאת בשר וואס מען האט יעצט אויסגערעדט דאס איז נאר דא ביי קרבן פסח, און די זעלבע זאך ערלה איז נאר דא ביי קרבן פסח, מה שאין כן פיגול וואס איז דא ביי אלע קרבנות. פרעגט אבער יעצט די גמרא, במאי אוקימתא, קומט אויס אז האסט איינגעזעצט די גאנצע ברייתא בטומאת בשר, אויב אזוי אימא סייפא, לאמיר זען וואס שטייט אין די סייפא פון די ברייתא, אין די סייפא וויל די ברייתא זאגן, די לעצטע שטיקל פון די ברייתא, אז ענדערש זאל מען צושטעלן ערלה צו פיגול, ווייל ערלה און פיגול איז נישט הותרה מכללו, מה שאין כן טומאה איז הותרה מכללו ווייל טומאה הותרה בציבור, אבער אויף דעם זאגט די גמרא, אימא סיפא דנין דבר שלא הותר מכללו מדבר שלא הותר מכללו ואל תוכיח טומאה שהרי הותרה מכללה במאי וואסערע סארט טומאה רעדט זיך דא? אילימא בטומאת בשר היכא הותרה וואס טייטש ווי איז דא א היתר צו עסן פלייש וואס איז טמא געווארן אפילו ווען ס'איז טומאה הותרה בציבור איז אויך נאר מקריב צו זיין א טמא'נע קרבן אבער ס'מיינט נאכנישט אז מ'מעג עסן פון דעם נאר וואס דען אלא פשיטא בטומאת גברא נאר אוואדי רעדט זיך עס ביי טומאת גברא, והיכא הותרה מכללה בציבור, און דא איז דא א היתר אלס טומאה הותרה בציבור, אז טאמער רוב ציבור רוב מענטשן זענען טמא, מעג מען מקריב זיין אזוי די קרבן פסח, איז שוין ווייטער שווער, רישא בטומאת בשר, סיפא בטומאת גברא, אז די ערשטע חלק פון די ברייתא רעדט זיך טומאת בשר און די סיפא טומאת גברא, איז קודם ענטפערט די גמרא, אין, שם טומאה קפריך די זעלבע תירוץ פון פריערט, צווייטע תירוץ זאגט אבער די גמרא, ואיבעית אימא כולה טומאת בשר, אז ס'רעדט זיך אויך בטומאת בשר, והיכא הותרה, ווי איז דא א היתר צו עסן טמא'נע פלייש, ווי זעהן מיר אזא זאך? זאגט טאקע די גמרא בטומאת פסח, א טמא'נע קרבן פסח מעג מען עסן אפילו די פלייש איז טמא, דתנן, אזוי האט מען געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אויף ע"ו, פסח הבא בטומאה, נאכל בטומאה, שלא בא מתחילתו אלא לאכילה, היות וואס ס'קומט אויף צו עסן, וואס טייטש די גאנצע קרבן פסח די תפקיד פון אים איז עס צו עסן, און ממילא ווען ס'איז טומאה הותרה בציבור מעג מען עס אפילו עסן בטומאה, און ממילא די גאנצע ברייתא רעדט זיך פון טומאת בשר, און נישט פון טומאת גברא. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אונז האמיר אויך נעכטן געזעהן אז לויט רב חיסדא, רב חיסדא האט געזאגט אז טאמער מען שעכט די קרבן פסח מיט א כוונה צו שפריצן די בלוט אויף אן ערל, אפילו די ערל איז נישט קיין חלק דא פון די חבורה, איז די קרבן פסח פסול, פארוואס? ווייל בעצם די ערל קען זיין א חלק פון די חבורה, ער איז א בר כפרה, הואיל דאי בעי מתקן נפשיה, ווייל טאמער ער וויל קען ער זיך מל'ן, און במילא אז מען זאגט הואיל איז פשט כאילו ער האט זיך שוין גע'מל'ט, און פאר דעם דער קרבן פסח פסול. פרעגט יעצט די גמרא, מתיב רב הונא בריה דרב יהושע, האט רב הונא בריה דרב יהושע א קשיא געפרעגט אויף די רב חיסדא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, הפסח שעברה שנתו, ושחטו בזמנו לשמו, טאמער א קרבן פסח איז אריבער א יאר, א קרבן פסח קען מען נאר ברענגען א כבש, וואס איז אינעם יאר, טאמער ס'איז שוין עלטער ווי א יאר, איז עס פסול מען טאר עס נישט ברענגען אלס קרבן פסח, נאר וואס דען וואס דארף מען טון מיט דעם טאמער מען האט עס שוין מקדיש געווען אויף קרבן פסח, דארף מען עס יעצט מקריב זיין אלס שלמים, איז דער קרבן פסח וואס שוין אריבער די יאר, און ס'קומט יעצט ערב פסח, וואס בעצם טאר מען דאך עס נישט שעכטן אלס קרבן פסח, גייט א איד, ער ברענגט דעם בהמה אין בית מקדש, און מען שעכט עס, לשמה, לשם פסח, על אף וואס מען טאר נישט, און די זעלבע זאך, וכן השוחט אחרים לשם פסח בזמנו, טאמער איינער שעכט אנדערע קרבנות, ער האט א שלמים לאמיר זאגן אין שטוב, ער ברענגט עס אין בית מקדש ערב פסח, און ער שעכט עס אלס קרבן פסח, און די דין איז, ר' לעזער פוסל, ור' שיע מכשיר, ר' לעזער זאגט ס'איז פסול, און ר' שיע זאגט ס'איז כשר, וואס טייטש ס'איז כשר? פשט איז ס'איז א גוטע שלמים. איז רשי דא מסביר וואס איז די מחלוקת פון ר' לעזער ר' פשיהא? ר' לעזער האלט אז יעדע קרבן וואס מען שעכט ערב פסח לשם פסח איז פסול, ר' שיע האלט ניין, ווייל יעדע קרבן וואס מען שעכט שלא לשמו בעצם איז כשר, חוץ פון א פסח און א חטאת, און ממילא אז איך נעם א שלמים ערב פסח און כ'האב אינזינען לשם פסח, וואס א נפקא מינה ס'איז ערב פסח ס'איז א גאנץ יאר, איז אוודאי די דין זאגט ר' שיע ס'איז כשר, ווייל ס'איז אזוי ווי יעדע קרבן וואס מ'שעכט שלא לשמה, רשי ברענגט אויך די לימודים, רשי ברענגט אז די גמרא ברענגט אין זבחים ברענגט די גמרא א ברייתא וואס איז די לימוד פון רבי אליעזר וואס איז די לימוד פון רב שיע, ברענגט דא רשי אז רבי אליעזר האט גע'דרשנ'ט א קל וחומר אז מה דאך א קרבן פסח וואס טאמער מ'שעכט עס א גאנץ יאר לשם שלמים איז עס א שלמים, מה שאין כן ערב פסח ווען מ'שעכט עס לשם שלמים איז פסול, איז כל שכן א צווייטן קרבן למשל א שלמים, וואס א שלמים וואס איך שעכט א גאנץ יאהר לשם קרבן פסח, ווערט קיינמאל נישט קיין קרבן פסח ס'בלייבט א שלמים, איז כל שכן ווען מ'שעכט עס ערב פסח לשם פסח, איז כל שכן אז ס'וועט זיין פסול. רב שיע, דער דרש'נט א קל וחומר פארקערט, ער זאגט אז מה דאך א גאנץ יאהר, וואס א קרבן פסח איז פסול ווען מ'שעכט עס לשם פסח, פון דעסט וועגן אנדערע קרבנות וואס מ'שעכט לשם פסח איז כשר, איז כל שכן ערב פסח, וואס די קרבן פסח איז כשר, איז כל שכן אנדערע קרבנות זאלן זיין כשר. על כל פנים האמער דא א מחלוקת צווישן ר' לעזער און ר' שיע. יעצט אזוי זאגט די גמרא, טעמא, בזמנו, הא שלא בזמנו, כשר. ס'טייטש דאס וואס ר' לעזער זאגט אז ווען מ'שחט א שלמים ערב פסח לשם פסח איז עס פסול, דאס איז נאר ערב פסח, אבער טאמער מ'נעמט א שלמים און מ'שחט עס סתם אין א גרינע דינסטאג לשם פסח איז אוודאי וועט עס זיין כשר. און אויף דעם פרעגט די גמרא ואמאי, וואס עפעס? לויט רב חיסדא אז מ'זאגט הואיל און ווען מ'האט נעכטן געזען מ'זאגט הואיל לחומרא איז נימא הואיל ובזמנו פוסל שלא בזמנו נמי פוסל, זאל איך זאגן הואיל אז אזוי ווי טאמער מ'וואלט גע'שחט'ן א שלמים לשם פסח ערב פסח וואלט עס געווען פסול, איז די זעלבע זאך א גאנץ יאר, אז מ'טוט שחט'ן א שלמים לשם פסח זאל עס אויך זיין פסול, זאגט אבער די גמרא ניין, אמר רב פּפּא, ענטפערט רב פּפּא, שאני התם, דא איז אנדערש, דאמר קרא וואס שטייט אין פסוק ואמרתם זבח פסח הוא, און ממילא דארשט מען הוא בהוייתו, וואס טייטש אז די איינציגסטע כשר'ע קרבן פסח איז טאקע ווען ס'איז פונקט אזוי מיט אלע דינים, לא הוא לשם אחרים ולא אחרים לשמו, וואס טייטש טאמער מען וועט שעכטן א צווייטע קרבן לשם פסח, מען נעמט א שלמים ערב פסח און מען שעכט עס לשם פסח, דעמאלטס איז עס נישט קיין גוטע קרבן, די זעלבע זאך ווען מען נעמט א קרבן פסח און מען שעכט עס לשם שלמים ערב פסח איז עס אויך נישט קיין גוטע קרבן, מען דארף נעמען א קרבן פסח און עס שעכטן לשם פסח, און במילא אבער זעהן מיר דאך דא אז די תורה האט מקיש געווען די צוויי פסולים, ממילא זאגט מען אזוי בזמנו שהוא פסול לשם אחרים ערב פסח, וואס טאמער מען שעכט א קרבן פסח לשם שלמים און די זעלבע זאך אחרים פסולין לשמו, טאמער מען וועט שעכטן א שלמים לשם פסח וועט אויך זיין פסול, אבער שלא בזמנו, שהוא כשר לשם אחרים, א גאנץ יאהר וואס ווען מען שעכט א קרבן פסח לשם שלמים איז עס יא א גוטע קרבן, און די זעלבע זאך אחרים כשרים לשמו, און די זעלבע זאך א גאנץ יאהר אז מען וועט שעכטן א שלמים לשם פסח וועט עס אויך זיין א גוטע קרבן, און פאר דעם דא זאגט מען נישט קיין הואיל ווייל מען לערנט עס ארויס פון א פסוק. זאגט די גמרא ווייטער, רב שמלאי אתא לקמיה דרבי יוחנן, רב שמלאי איז געקומען פאר רבי יוחנן, אמר ליה האט ער אים געזאגט, ניתני לי מר, ספר יוחסין, לערן מיר פאר די ספר יוחסין, וואס רש"י זאגט די ספר יוחסין דאס איז געווען אזא ליקוט פון ברייתות אויף די ספר דברי הימים פון נ"ך, אמר ליה, האט רבי יוחנן אים געזאגט מהיכן את, פון ווי ביסטו? אמר ליה, האט ער אים געענטפערט מלוד, איך קום פון לוד, והיכן מותבך, און ווי וואוינסטו, ס'טייטש נישט פון ווי ביסט געבוירן, ווי וואוינסטו, האט ער אים געזאגט בנהרדעא, איך וואוין אין נהרדעא, אמר ליה, האט רבי יוחנן אים געזאגט, אין נידונין לא ללודים ולא לנהרדעים וכל שכן דאת מלוד ומותבך בנהרדעא, ס'טייטש מ'לערנט נישט די ספר יוחסין נישט מיט מענטשן פון נהרדעא נישט מיט מענטשן פון לוד און כל שכן דו וואס דו קומסט פון ביידע, איז רש"י זאגט דא צוויי פשטים אדער פשט אז סתם ער האט אים געוואלט אוועק שטופן אדער פשט ווייל מענטשן פון נהרדעא און פון לוד זענען נישט געווען קיין מיוחסים ממילא האט מען נישט געלערנט מיט זיי, על כל פנים, כפייה וארצי, ער האט געצווינגען ער האט געשטופט ער האט זיך געבעטן ביי רבי יוחנן אז רבי יוחנן זאל עס לערנען מיט אים ביז רבי יוחנן איז נתרצה געווארן און ער האט געוואלט טאקע ער האט מסכים געווען צו לערנען מיט אים אמר ליה האט רבי שמלאי געזאגט צו רבי יוחנן ניתלי ניתנייה בתלתא ירחי לערן מיר דאס אויס אין דריי חדשים שקל קלא פתק ביה האט רבי יוחנן גענומען שטויב ער האט עס געווארפן אויף אים אמר ליה האט ער אים געזאגט ומה ברוריה, מה דאך ברוריה וואס דביתהו דרב מאיר זי איז געווען די פרוי פון רב מאיר, ברתיה דרב חנינא בן תרדיון די טאכטער פון רב חנינא בן תרדיון, דתניא תלת מאה שמעתתא ביומא, וואס זי האט יעדן טאג געלערנט דריי הונדערט שמועות דריי הונדערט הלכות מתלת מאה רבוותא פון דריי הונדערט אנדערע חכמים, ואפילו הכי לא יצתה ידי חובתה בתלת שנין, אפילו הכי אין דריי יאר האט זי נישט געקענט ענדיגן ספר יוחסין, ואת אמרת בתלתא ירחי, און דו ווילסט עס ענדיגן אין דריי חדשים איז על כל פנים כי שקיל ואזיל, ווען ער איז ארויסגעגאנגען פון רבי יוחנן, אמר ליה, האט רב שמלאי געזאגט צו רבי יוחנן רבי, איין שאלה לאמיר דיר פרעגן, מה בין לשמו ושלא לשמו, לאוכליו ושלא לאוכליו, וואס עפעס האט מען געזען די דין אז ווען איינער האט אינזינען ביים שעכטן די קרבן פסח סיי לשמו און סיי שלא לשמו האט מען געזען אז ס'איז פסול, מה שאין כן ווען מען האט אינזינען לאוכליו ושלא לאוכליו האט מען געזען אז די קרבן פסח איז כשר. וואס איז א חילוק פון די צוויי? אמר ליה, האט רבי יוחנן געענטפערט הואיל וצורבא מרבנן את, היות וואס ביזט א תלמיד חכם, תא ואימא לך, וועל איך דיך זאגן די חילוק צווישן די צוויי, קודם כל זאגט רבי יוחנן אזוי, לשמו ושלא לשמו, פסולו בגופו, די מחשבה פון לשמו און שלא לשמו איז א פסול אין די גוף פון די קרבן, מה שאין כן לאוכליו ושלא לאוכליו, אין פסולו בגופו ס'איז נישט אזוי הארב, ווייל ס'איז נישט קיין פסול אין די גוף, ס'איז א פסול אין די בעלים אין די דער וואס גייט עסן די קרבן, און ממילא איז עס לייכטער און פארדעם דארט איז עס כשר. די צווייטע חילוק איז, לשמו ושלא לשמו, אי אפשר לברר איסורו. רש"י ברענגט צוויי פשטים, און די ערשטע פשט זאגט רש"י, אז לשמו ושלא לשמו, קען מען נישט מברר זיין אויף וועלכע חלק פונעם קרבן ער האט אינזין געהאט לשמו, און אויף וועלכע חלק ער האט אינזין געהאט שלא לשמו, דאס קען מען נישט מברר זיין, מה שאין כן לאוכליו ושלא לאוכליו, דארט קען מען איינטיילן אז די חלק פונעם קרבן וועט זיין לאוכליו, און די חלק וועט זיין שלא לאוכליו, ממילא ווייטער איז עס לייכטער. די דריטע חילוק איז, לשמו ושלא לשמו, ישנו בארבע עבודות, וואס טייטש א מחשבת שלא לשמו איז דא ביי אלע פיר עבודות, ביי שחיטה, ביי קבלה, ביי הולכה און ביי זריקה, מה שאין כן לאוכליו ושלא לאוכליו, אינו בארבע עבודות, די מחשבה פון שלא לאוכליו פסל'ט נאר ביי שחיטה אליין, ממילא ווייטער איז עס לייכטער, און די פערדע חילוק איז, לשמו ושלא לשמו ישנו בציבור כביחיד, ס'טייטש סיי ביי קרבן ציבור, און סיי ביי קרבן יחיד איז אלעמאל דא א פסול פון שלא לשמו, מה שאין כן לאוכליו ושלא לאוכליו, אינו בציבור כביחיד, דאס איז נאר ביי א קרבן יחיד נישט ביי א קרבן ציבור ווייל קרבן פסח איז קיינמאל נישט קיין קרבן ציבור און ממילא פארדעם איז עס לייכטער זאגט די גמרא רב אשי אמר רב אשי זאגט אז פסולו בגופו ואי אפשר לברר איסורו חדא מילתא וואס טייטש די ערשטע צוויי טעמים די ערשטע צוויי נפקא מינות צווישן לשמו און שלא לשמו לאוכליו ושלא לאוכליו די ערשטע האט ער געזאגט אז לשמו און שלא לשמו איז פסולו בגופו ס'איז א פסול אין די גוף לאוכליו ושלא לאוכליו איז נישט קיין פסול אין די גוף ס'איז א פסול אין די בעלים, און דאך די צווייטע חילוק אז לשמו לשמו ושלא לשמו אי אפשר לברר איסורו, און לאוכליו ושלא לאוכליו איז אפשר לברר איסורו, ס'איז די זעלבע טעם, ס'טייטש דמה טעם אמר פסולו בגופו, וואס עפעס טאקע ווערט גערעכנט, א מחשבת שלא לשמו, א מחשבה אינעם גוף, אין די גוף פון די בהמה, מה שאין כן א מחשבת שלא לאוכליו הייסט נישט קיין פסול אין די גוף, טאקע פאר דעם ווייל משום דאי אפשר לברר איסורו, ווייל היות וואס מ'קען נישט מברר זיין אויף וועלכע חלק פונעם קרבן איז געווען שלא לשמו, פאר דעם הייסט די גאנצע אז ס'איז שלא לשמו הייסט עס א פסול אין דעם גוף, מה שאין כן א מחשבת שלא לאוכליו וואס דארט קען מען מברר זיין אז די חלק איז פאר די אוכליו און די חלק איז שלא לאוכליו, פאר דעם הייסט עס נישט קיין פסול אין די גוף, על כל פנים די צוויי טעמים זענען בעצם איין טעם. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רמי בר רב יודא אמר רב, האט רמי בר רב יודא נאכגעזאגט פון רב,

האט מר זוטרא געזאגט בין אצל לאצל וואס טייטש אין דברי הימים שטייט צוויי מאל אצל איינס אוועקגערוקט פון צווייטן מיט אזא אכט ניין פרקים איז צווישן איינס און דעם צווייטן אויף די אלע פסוקים דארט טעינו ארבע מאה גמלי דדרשא איז ס'איז געשטאנען אויף דעם אזויפיל דרשות אזויפיל ברייתות אז טאמער מ'וואלט עס געוואלט שלעפן וואלט מען געדארפט האבן פיר הונדערט קעמלעך דאס צו שלעפן.